עס איז געווען א לוי פון הר אפרים ער האט גענומען און געהאט א פילגש פון בית לחם יהודא ביז דערווייל האט זיך צוקריגט מיט זיין פילגש ותזנה עליו פילגשו מפרשים מוטשען זיך וואס ס'מיינט על כל פנים האט זיך צוקריגט איז אוועק געגאנגען פון אים זי געגאנגען צוריק צו איר טאטע אינדערהיים אין בית לחם יהודא דארט איז געווען פיר חדשים. שפעטער די מאן האט זיך מיישב געווען ער קומט צוריק לדבר על לבה גייט איר איבעררעדן צוריק קומען צו אים, און ער איז מיט געגאנגען מיט זיין משרת א נער און צוויי חמורים, אנגעקומען דארט האט זיין שווער מוראדיג זיך געפרייט אז זיי קומען, זעט אויס ער האט זיך מיישב געווען ער האט זיך מתפייס געווען מיט זיין פילגש, און ער האט געזאגט ער זאל בלייבן דארט, זיין שווער האט אים געבעטן צו בלייבן דארט דריי טעג איז ער געבליבן דארט, קומט די פערטע טאג וויל ער שוין גיין אהיים, בעט אים זיין שווער נו אפשר בלייבסטו מ'עט דא עסן אביסל, אזוי האבן זיי געטון, בקיצור אז מ'האט שוין געגעסן ער זאגט נו אפשר בלייבסטו שלאפן, שוין איז ער געבליבן שלאפן, שטייט אויף אין די פיפטע טאג זאגט ער ווייטער לאמיר עסן, עסן זיי, זיי האבן טאקע געגעסן, ס'געווארן שפעט, ער וויל שוין גיין זאגט ער נו אפשר שלאפסטו נאך, מארגן גיין. און דער זעט אז עס איז נישט קיין עסק, זאגט ער ניין איך גיי יעצט, און אזוי גייען זיי, זיי גייען ביז קעגן א שטאט וואס הייסט יבוס, דאס איז די שטאט לירושלים וואס דארט די יבוסי האבן געוואוינט, צוזאמען מיט זיין נער, מיט זיינע חמורים, מיט זיין פילגש, ביז דערווייל ווערט נאכט, זאגט די משרת אפשר גייען אונז דא אריין אין יבוסי שטאט זיך נעכטיגן, און דער לוי זאגט ניין וואס הייסט מיר גייען אין א גוי'שע שטאט, ניין לאמיר גיין זוכן א אידישע שטאט, אזוי ווי אונז גייען זען, ס'האט נישט קיין סאך געהאלפן, ס'וואלט אפשר געווען בעסער צו גיין אין א גוי'שע שטאט, אידן וואס פירן זיך אזוי. לאו דווקא בעסער ווי גוים אבער אזוי דאס איז די נקודה פון די מעשה אפשר גייען זיי אביסל ווייטער זיי גייען גייען צו גבעה אדער רמה זיי קומען אן צו גבעה דאס איז א שטאט פון בנימין און זיי גייען דארט אריין אין שטאט אין די רחוב העיר דארט ווי די עולם דרייעט זיך און קיינער נעמט זיי נישט אריין ביז ס'קומט עפעס א אלטע איד קומט אריין אין שטאט און ער פרעגט זיי ווי זענען זיי זאגן זיי קוק זיי קומען פון בית לחם זיי ווילן גיין עד בית השם אינטערעסאנט נישט געוואוסט פון דעם.

וואס האבן זיי געטון? מ'האט פשוט געדארפט ארויסשטופן, האט דער מענטש ארויסגעשטופט זיין פילגש אינדרויסן, כאילו, פארשפארט די טיר כאילו, און זיי האבן טאקע גענומען די מיידל און געכאפט איר מאנס געווען מתעלל געווען ביז א גאנצע נאכט, פארטאגס האבן זיי איר ווידער ארויסגעשיקט, יא, דאס איז נישט געווען קיין נס אזוי ווי סדום זאל ווערן בלינד. און זי קומט צוריק אהיים פארטאגס, און זי גייט ביזן טיר, ביז די טיר דארט ווי זיי שטייען איין, און זי איז אראפגעפאלן אויף דער ערד און ווי אונז גייען זעהן איז זי געשטארבן דאס הייסט זיי האבן איר אזוי גערודפ'ט מאנס געווען ביז זי איז געשטארבן און שטייט אויף דער מענטש אינדערפרי און ער זאגט נו ער וויל גיין ער ווייסט נישט ווי זיין פילגש איז אינטערעסאנט און ער שטייט ער מאכט אויף די טיר און ער זעהט זי פאלט דארט אויף זי ליגט דארט אויפן ערד נו געט ער איר אזא שטופ און ער זאגט נו קום לאמיר גיין און אין קול ואין עונה יא זי איז טויט. וואס טוט ער? ער נעמט איר און לייגט איר ארויף אויף א חמור, קומט אהיים, קומט אהיים נעמט ער א מעסער, און ער כאפט אן דעם פילגש, ער שניידט איר אויף צוועלף שטיקלעך, און ער שיקט ארום בכל גבולי ישראל, ס'הייסט פאר יעדע שבט, צוועלף יעדע שבט שיקט ער א שטיקל, און וואס איז די פוינט? וואס איז די מעסעדזש? אפשר איז עס מיטגעקומען מיט א מעסעדזש אבער אבער דער עולם האט פארשטאנען וואס ס'מיינט, והיה כל הרואה יעדער איינער וואס זעהט די. שטיקלעך פון די פרוי נעבעך זאגט לא נהיתה ולא נ נישט געווען אזא זאך אזא עוולה איז נישט געווען פון די אידן זענען ארויס פון מצרים נישט געווען אזא שרעקליכע זאך לאמיר זעהן שימו לכם עליה עוצו לאמיר זיך עצה געבן וואס מען קען טון וועגן די זאך ס'הייסט ס'איז נישט קלאר צו ס'איז מיטגעשיקט א מעסעדזש אדער וויאזוי ס'איז געארבעט דאס מיט די שליח אדער וואס אבער אזוי האבן זיי פארשטאנען אז דער מענטש האט מודיע געווען אז אין בנימין טוט זיך אזעלכע שרעקליכע עוולות ער האט עס געמאכט זייער מוחשי, יא זייער נישט נישט געקענט ארויסדרייען, ממש געוויזן די טויטע מיידל פאר זייערע אויגן, און מ'דארף זיך אן עצה טוהן וואס גייט מען דא טוהן.